ברוך השם, מסכת סוטה, דף י ג, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער של יעקב. שטייט אין פסוק, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד, מ'האט דארטן געמאכט א גרויסן הספד צו יעקב'ן. תנא האמיר געלערנט אין א ברייתא, אפילו סוסים ואפילו חמורים האבן אויך געקלאגט. כיוון שהגיעו למערת המכפלה, ווען זיי זענען געקומען צו דער מערת המכפלה, אתא עשיו קא מעכב, איז געקומען עשיו און ער האט צוריקגעהאלטן, ער האט נישט געלאזט מען זאל דארט קובר זיין יעקב'ן. אמר להם, ער האט געזאגט צו זיי, ממרא, קריית הארבע, היא חברון, אז דארטן ווערט אנגערופן קריית ארבע, דארט איז נאר דא פלאץ קובר זיין פיר זוגות. ואמר רבי יצחק, דאס האט עשיו נישט געזאגט, נאר די גמרא זאגט אז ס'איז טאקע ריכטיג אזוי, אז עס איז דארט נישטא קיין פלאץ נאר פאר ד' זוגות פאר ח' קברים, רבי יצחק האט טאקע געזאגט אזוי אז קרית ארבע ארבע זוגות היו, דארט איז געווארן נקבר נאר פיר זוגות, פיר פאר, עס הייסט אכט קברים, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. האט עשיו געזאגט, איהו, ער יעקב, קברה ללאה בדידיה, מיר ביידע האבן גע'ירש'נט די מערת המכפלה, איז דארטן געווען פלאץ פאר צוויי קברים, איז איין קבר באלאנגט צו יעקב'ן, האט ער שוין דארט קובר געווען לאה, והאי דפייש דידי הוא, דאס וואס איז איבערגעבליבן דאס באלאנגט צו מיר, אמרו ליה, האבן די קינדער פון יעקב'ן געזאגט צו אים, זבינתה, דו האסט דאס פארקויפט, ווען דו האסט פארקויפט די בכורה. אמר להו, האט עשיו געזאגט צו זיי, נהי דזביני בכירותא, איך האב טאקע פארקויפט די חלק פון די בכורה, איך זאל נישט נעמען קיין צוויי חלקים נאר כ'זאל האבן דעם חלק ווי א פשוט, אבער פשיטותי מי זביני, די חלק פון א פשוט האב איך דען פארקויפט? מיין חלק אלס חלק פשוט האב איך נישט פארקויפט. אמרו ליה, האבן זיי געזאגט צו אים, די קינדער פון יעקב האבן געזאגט צו עשיו'ן, אין יא, דו האסט אויך פארקויפט דיין חלק פשוט אין דער מערה, דכתיב, דער טאטע האט אונז געזאגט בשעת מעשה,

רשי דערמאנט דארט אין חומש אפילו כריתי איז פון לשון א הויפן, א בארג, איז אויך אזוי אויף די טייטש, דעריבער ווערט דערמאנט כריתי, כריתי מיינט מען טאקע פארקויפן, קויפן, ער האט אים אוועק געשטעלט, יעקב צו עשיו'ן, כסף וזהב וואס ר'האט פארדינט אין חוץ לארץ, און ר'האט איהם אוועקגעגעבן פאר זיין חלק אין די בכורה, ער האט געזאגט אין נכסי חוץ לארץ כדאין לי. אמר להו, האט עשיו געזאגט צו זיי, הבו לי איגרתא, ווייזטס מיר א שטר מכירה. אמרו ליה, האבן די קינדער פון יעקב'ן גענטפערט צו עשיו'ן, איגרתא בארעא דמצרים היא, דער שטר מכירה, געפינט זיך אין מצרים. ומאן ניזיל, ווער זאל גיין ברענגען דעם שטר מכירה? ניזיל נפתלי, זאל נפתלי גיין, דקליל כאילתא, ער איז לייכט צו לויפן ווי א איל, ווי א הערש, דכתיב, עס שטייט, נפתלי אילה שלוחה, הנותן אמרי שפר, איז די איינפאכע. טייטש פון פסוק איז אז די פירות אין זיין לאנד ווערן שנעל צייטיג און ער טוט לויבן פאר דעם דעם אייבערשטן, אמר רבי אבהו אל תקרי זאלסט נישט לערנען אמרי שפר אלא אמרי ספר, ער איז אילה שלוחה ער זאל ברענגען דעם שטר מכירה. חושים בריה דדן, חושים דער זון פון דן'ן, תמן הוה איז דארטן געווען, ויקירן ליה אודניה, די אויערן זענען אים געווען שווער, ער האט נישט געהערט. אמר להו האט ער זיי געפרעגט מאי האי פארוואס טוט מען נישט קובר זיין יעקב'ן? ואמרו ליה האט מען גענטפערט קא מעכב האי עשו האלט צוריק עד דאתי נפתלי מארעא דמצרים ביז נפתלי וועט קומען פון מצרים אמר להו, האט חושים געזאגט צו זיי, ועד דאתי נפתלי מארעא דמצרים, אין די צייט ביז נפתלי וועט קומען פון מצרים, יהא אבי אבא מוטל בבזיון, זאל דער זיידע ליגן בבזיון, שקל קולפא, האט ער גענומען א שטעקן, מחייה ארישיה, האט געגעבן עשו'ן א קלאפ אויפן קאפ, נתרן עיניה, ס'איז ארויסגעפאלן זיינע אויגן, ונפלו אכרעא דיעקב, ס'איז געפאלן אויף די פיס פון יעקב, פתחינהו יעקב לעיניה, האט יעקב געפנט די אויגן, ואחיך און ער האט געלאכט, והיינו דכתיב, וואס שטייט אין תהלים פרק נ ח פסוק י א, ישמח צדיק כי חזה נקם, דער צדיק טוט זיך פרייען ווען ער זעט נקמה אין זיינע שונאים, פעמיו ירחץ, זיינע טריט וועט ער וואשן בדם הרשע, אין בלוט פון רשע, באותה שעה אין דער צייט נתקיימה נבואתה של רבקה, איז געווארן מקויים די נבואה פון רבקה, דכתיב ווי שטייט למה אשכל גם שניכם יום אחד, רבקה האט געזאגט פארוואס זאל איך פארלירן אייך ביידע אין איין טאג, ואף על גב דמיתתן לא ביום אחד הואי, כאטש געשטארבן זענען זיי נישט אין איין טאג, קבורתן מיהא ביום אחד הואי. אבער קובר געווען האט מען זיי ביידע אין איין טאג. פרעגט די גמרא, ואי לא עסק ביה יוסף, ווען יוסף זאל זיך נישט געווען עוסק זיין אין די קבורה פון יעקב, אחיו לא הוו מיעסקי ביה, וואלטן זיך זיינע ברידער נישט געווען עוסק געווען? די ברידער האבן זיך דאך אויך געוואלט אים קובר זיין, ווי האבן געלאזט די ברידער צו יוסף'ן ער זאל נעמען אויף זיך אליין דעם נאמען אז ער האט קובר געווען, האבן זיי דען פון זיך אראפ גענומען דעם עול און זיי האבן נישט געוואלט קובר זיין? ווען ער זאל זיך נישט געווען עוסק זיין וואלטן זיי זיך דען נישט עוסק געווען? והכתיב שטייט דאך אין פסוק. וישאו אותו בניו ארצה כנען, זעה איך אז זיי האבן זיך אויך פארנומען מיט דעם קובר זיין, און ביי דער אויספיר שטייט אז אחרי קברו את אביו, אז איך בין מייחס אלץ אויף יוסף'ן. פארוואס? ענטפערט די גמרא, אמרו, די ברידער האבן געזאגט צווישן זיי, הניחו לו, לאזט אים ער זאל זיך עוסק זיין מער פאר אונז אלע. כבודו, דער כבוד פון טאטן, במלכים יותר מבהדיוטות, איז מער אז ס'זאל זיך מיט אים עוסק זיין א מלך, יוסף וואס איז א מלך. אין דער משנה האבן מיר געלערנט מי לנו גדול מיוסף, ווער איז געווען גרעסער פון יוסף'ן, שלא נתעסק בו אלא משה, דאס הייסט יוסף איז געווען א גרויסער מענטש און ער האט זיך מיט דעם נישט גערעכנט און ער האט קובר געווען זיין טאטן, איז זיין כבוד אויך געווען אז משה רבינו האט זיך עוסק געווען מיט זיין קבורה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, בוא וראה, קום און זע, כמה חביבות מצוות על משה רבינו, ווי געליבט זענען די מצוות אויף משה רבינו, שכל ישראל כולם, אלע אידן, נתעסקו בביזה, האבן זיך פארנומען מיט די ביזה פון מצרים, והוא נתעסק במצוות, און משה רבינו האט זיך פארנומען מיט מצוות, שנאמר ווי שטייט אין פסוק חכם לב יקח מצוות וגומר. פרעגט די גמרא, ומנין היה יודע משה רבינו, פון וואנען האט געוויסט משה רבינו,

היכן יוסף קבור? ווייסטו ווי יוסף'ס קבר געפינט זיך? תוספות פרעגט, ס'איז דאך געווען די אייניקלעך פון יוסף'ן, מכיר און יאיר בן מנשה, וואס זענען געבוירן געווארן אין די צייטן פון יעקב'ן, און זענען געווען מבאי הארץ, פארוואס האט זיי משה נישט געפרעגט? אז זיי זענען געווען די אייניקלעך פון יוסף האבן זיי דאך זיכער געוויסט ווי דער זיידע איז דא. ענטפערט תוספות אז דער סוד פון גאולה איז געווארן איבערגעגעבן צו שרח בת אשר, ווי עס שטייט אין פרקי רב לעזער, ווען משה איז געקומען צו די אידן האבן זיי נישט געוויסט צי ער איז געשיקט פון אייבערשטן צו נישט, זענען געגאנגען די זקני ישראל זיי האבן איר געפרעגט ווייל די אידן זענען שוין געווארן פריער געשטראכלט דורך די בני אפרים וואס זענען ארויסגעגאנגען דרײַסיק יאר פאר דעם קץ האבן זיי איר געפרעגט זאלן מיר גלייבן משה'ן צו נישט האט זי זיי געפרעגט וועלכע לשון האט אייך געזאגט דער וואס העלפט וויל אייך העלפן האבן זיי געזאגט ער האט געזאגט פקד פקדתי. האט זי געזאגט, אויב אזוי, דאס איז ער דער וואס וועט אונז העלפן. דעריבער איז יעצט אויך משה געגאנגען צו איר. אמרה לו, האט שרח בת אשר געזאגט צו יוסף'ן, ארון של מתכת עשו לו מצרים, די מצריים האבן געמאכט צו משה'ן א ארון פון מעטל, וקבעוהו בנילוס הנהר, מען האט אים אריינגעזעצט אין דעם טייך נילוס, כדי שיתברכו מימיו, כדי די וואסערן פון נילוס זאלן ווערן געבענטשט, ווייל אין ארץ מצרים איז נישט דא קיין רעגן וואסער, נאר עס איז אינגאנצן געווארן געמאכט קאנאלן פון נילוס ביז די סוף לאנד, און ווען די נילוס הייבט זיך אויף די וואסער טוט עס אריינגיין אין דיע קאנאלן און עס טוט אנטרינקען די אנדערע פעלדער. הלך משה ועמד על שפת נילוס, איז משה רבינו געגאנגען צום ברעג פון טייך נילוס אמר לו, און ער האט געזאגט, יוסף, יוסף, הגיע העת, עס איז געקומען די צייט, שנשבע הקדוש ברוך הוא, וואס דער אייבישטער האט געשוואוירן, שאני גואל אתכם, וואס איך וועל אייך אויסלייזן. והגיעה השבועה שהשבעת את ישראל, עס איז געקומען די שבועה, וואס די צייט מען דארף מקיים זיין די שבועה וואס דו האסט איבער געשוואוירן די אידן, אם אתה מראה עצמך מוטב, אז דו וועסט זיך ווייזן וואו דו ביסט איז גוט, ואם לאו הרי אנו מנוקים משבועתך, און אויב דו וועסט זיך נישט באווייזן זענען מיר ריין פון דיין שבועה, מיד גלייך צף ארונו של יוסף איז ארויפגעשווימען דער מעטאלענער ארון פון יוספ'ן.

ואת הברזל נפל אל המים, און די אייזן די האק איז אריינגעפאלן אין וואסער וגומר, האט ער געזאגט אהה אדוני והוא שאול, ס'איז נישט מיין האק, ס'איז געליגן, ויאמר איש האלוקים אנה נפל, געפרעגט דער נביא וואו איז דאס געפאלן, ויראהו את המקום, האט ער אים געוויזן דעם פלאץ, ויקצב עץ, האט ער אפגעהאקט א שטיק האלץ. וישלך שמה האט דארטן געווארפן ויצף הברזל און די אייזן איז ארויפגעשווימען והלא דברים קל וחומר מה דאך אלישע תלמידו של אליהו אלישע איז דער תלמיד פון אליהו ואליהו תלמידו של משה נישט מען מיינט דער תלמיד פון משה נאר די תורה פון משה האט ער געלערנט צו אלישע. צף ברזל מפניו, איז די אייזן ארויפגעשווימען, מפני משה רבינו על אחת כמה וכמה אז די אייזן איז ארויפגעשווימען. רב נתן אומר, רב נתן זאגט, בקברניט של מלכים היה קבור, יוסף'ס קבר איז געווען אין די קברות פון די מלכים. הלך משה ועמד על קברניט של מלכים, משה רבינו האט זיך אוועק געשטעלט אויף דעם ארט ווי עס איז געוועזן די קברים פון די מלכים, אמר יוסף, יוסף האט געזאגט, הגיע העת שנשבע הקדוש ברוך הוא, עס איז געקומען די צייט וואס דער אייבישטער האט געשוואוירן שאני גואל אתכם איך טו אייך אויסלעזן, יעצט גיי מיר ארויס פון מצרים, והגיעה עס איז געקומען די צייט וואס מיר זאלן מקיים זיין שבועה שהשבעת את ישראל, די שבועה וואס דו האסט איבערגעשוואוירן די אידן, והעליתם את עצמותי מזה אתכם. אם אתה מראה עצמך, אז דו ווייזט ווי דו ביסט, מוטב איז גוט, ואם לאו, און אויב נישט, הרי אנו מנוקים משבועתך, זענען מיר ריין פון דיין שבועה. באותה שעה אין דער צייט נזדעזע ארונו של יוסף, האט געציטערט דער ארון פון יוסף'ן, נטלו משה והביאו אצלו, האט אים משה גענומען און האט אים געברענגט צו זיך, וכל אותן שנים שהיו ישראל במדבר, אלע יארן וואס די אידן זענען געגאנגען אין דער מדבר, היו שני ארונות הללו איז דיע צוויי ארונות אחד של מת איינס פון יוסף'ן ואחד של שכינה מהלכים זה עם זה איז געגאנגען איינער לעבן דעם אנדערן והיו עוברים ושבים אומרים די מענטשן וואס זענען דורך געגאנגען האבן געפרעגט מה טיבן של שני ארונות הללו וואס איז וואס זענען דיע צוויי ארונות? אמרו האט מען געזאגט אחד של מת, איינער איז די ביינער פון א געשטארבענעם, ואחד של שכינה. האט מען געפרעגט וכי מה דרכו של מת להלך עם שכינה, איז דער סדר פון א ארון פון א געשטארבענעם זאל גיין צוזאמען מיט דעם ארון פון די שכינה? אמרו האט מען געזאגט קיים זה כל מה שכתוב בזה. ער האט מקיים געווען אלעס וואס איז געשריבן אין די תורה. פרעגט די גמרא, ואי לא איעסק ביה משה, ישראל לא הוו מיעסקי ביה, אויב משה זאל זיך נישט געווען פארנעמען מיט דעם ארון פון יוסף'ן, וואלטן די אידן זיך נישט געווען עוסק געווען? פארוואס האבן די אידן זיך נישט עוסק געווען? מ'האט זיך איבער געשוואוירן אלע אידן, והכתיב, נאך עכטע בייזן, שטייט ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, די ביינער פון יוסף וואס די אידן האבן ארויפגעברענגט פון מצרים, קברו בשכם, זעה איך דא אז נאכדעם ווי משה רבינו נפטר געווארן האבן זיך די אידן עוסק געווען, די אידן האבן אריבערגעפירט דעם ירדן, ותו, אי לא איעסקו ביה ישראל, אויב די אידן זאלן זיך נישט געווען עוסק זיין בניו לא הוו מיעסקי ביה, אויב די קינדער פון יוסיפ'ן וואלטן זיך נישט געווען פארנומען מיט זיין קבורה, והכתיב שטייט אין פסוק ויהיו לבני יוסף לנחלה, אז שכם איז געווען צו די בני יוסף פאר א נחלה, זעה איך אז מען האט אים קובר געווען אין זייער נחלה. וואס זע איך פון דעם אז יוסף איז געווען אויף זיי געליבט? ענטפערט די גמרא, אמרו, די קינדער פון יוסף האבן געזאגט, הניחו לו, לאזט מיט אים זאל זיך פארנעמען די אידן, כבודו במרובין יותר מבמועטין, דער כבוד איז במרובין. אלע אידן זאלן זיך עוסק זיין מיט אים. אזוי האבן געזאגט די קינדער. ותו אמרו, און די אידן האבן געזאגט, הניחו לו, כבודו בגדולים יותר מבקטנים, דער כבוד איז אז ס'זאל אים קובר זיין גדולים מער ווי ס'זאל זיך פארנעמען מיט אים קטנים. איז די גאנצע צייט. ווען יוסף האט געלעבט האבן זיי געלאזט אז משה אליין זאל זיך עוסק זיין מיט עצמות יוסף, נאכדעם ווען משה רבינו איז נפטר געווארן אין ערבות מואב האבן זיי זיך שוין די אידן פארנומען מיט אים. קברו בשכם, מאי שנא בשכם, פארוואס האט מען אים קובר געווען אין שכם? אמר רב חמא בר חנינא, משכם גנבוהו, פון שכם האט מען אים צוגעגנבעט, ווי שטייט אין פסוק וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה, און דארטן האבן זיי דאך געפאשעט אין שכם, דותן דאס איז נישט קיין ארט, נאר עס שטייט ויאמר האיש נסעו מזה, דו זאגסט את אחי אנכי מבקש. נסעו, זענען אַװעקגעגאַנגען, מזה, פֿון דער ברידערשאַפֿט. זײ האַלטן זיך נישט מער אױף װי ברידער. איך האָב געהערט זײ זאָגן נלכה דותינה, זײ װילן זוכן עצות װיאַזױ דיר צו הרגענען אױב דו קומסט צו זײ. אָבער װוּ האָבן זײ אים צוגענומען? אין שכם, ולשכם נחזיר אַבֿדתו, און צו שכם האָט מען צוריקגעגעבן די אַבֿדה. זאגט די גמרא קשו קראי אהדדי, ס'דא א סתירה אין די פסוקים, כתיב שטייט אין איין פסוק ויקח משה את עצמות יוסף עמו, ווייזט אויס ווער האט זיך פארנומען? נאר משה, נישט די פאלק, וכתיב און עס שטייט ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל אז די אידן האבן זיך פארנומען, וגומר, אמר רב חמא בר חנינא כל העושה דבר ולא גמרו, אז איינער טוט א זאך און ער טוט דאס נישט ענדיגן, ובא אחר וגמרו, און איינער טוט ענדיגן די מצוה, מעלה עליו הכתוב על שגמרו, טוט דער פסוק רעכענען אויף דעם וואס האט גענדיגט די מצוה כאילו עשאו, ווי ער האט געטון די מצוה. רב אלעזר אומר, רב אלעזר זאגט, ווען איינער הייבט אן צו טון א מצוה, און ער ענדיגט עס נישט, און עס געשענט נישט ביי אים קיין זיין אונס ווי עס איז געשען ביי משה, ער איז געשטארבן אין עבר הירדן, אן א אונס טוט ער נישט ענדיגן, אף מורידין אות אותו מגדולתו טוט מען אים אויך אראפ נעמען פון זיין גדולה, דכתיב עס שטייט ויהי בעת ההיא וירד יהודה,

אמר רב יהודה אמר רב, מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו, ווען ער האט געלעבט ווערט ער שוין אנגערופן מיט דעם לשון עצמות, אזוי האט ער געזאגט והעליתם את עצמותי מזה, און ער האט נאך דעמאלט געלעבט, מפני שלא מיחה בכבוד אביו, ער האט נישט געווערט אין דעם כבוד פון זיין טאטן דקאמרי ליה, די ברידער האבן געזאגט צו אים עבדך אבינו ולא אמר להו ולא מידי, ער האט גארנישט ניט געזאגט. ואמר רב יהודה אמר רב, נאך האט געזאגט רב יהודה פאר רבן, ואיתימא רב חמא ברב חנינא, אנדערע זאגן רב חמא ברב חנינא האט געזאגט, מפני מה מת יוסף קודם לאחיו, פארוואס איז יוסף געשטארבן פאר די ברידער, מפני שהנהיג עצמו ברבנות, ווייל ער האט זיך געפירט ברבנות, ער איז געווען גרויס א מלך, און דער וואס פירט זיך ברבנות דער שטארבט יונגערהייט. שטייט אין פסוק ויוסף הורד מצרימה אמר רבי אלעזר אל תקרי הורד אלא הוריד, ער האט געמאכט אנדערע נידערן, שהוריד איצטגניני פרעה מגדולתן, ער האט געמאכט אראפנידערן די שטערן זעער פון פרעה פון זייער גרויסקייט, ווען ער האט פותר געווען דעם חלום פון פרעה און זיי האבן נישט געקאנט דאס פותר זיין האט ער זיי אראפגענומען פון זייער גרויסקייט.

פוטיפר, פריער שטייט פוטיפר, ולבסוף, און ביי די ענדע שטייט פוטיפרע, צו זאגן אז פירעו. מי, אין דער משנה האט מען געלערנט מי לנו גדול ממשה וכו', ויאמר השם אלי רב לך, אמר רבי לוי, האט רבי לוי געזאגט ברב בישר, די וואס האבן געקריגט אויף אים האט ער געזאגט מיט דעם לשון רב, ברב בישרוהו, און אים האט מען אויך געזאגט מיט דעם לשון רב, דער אייבישטער איז מדקדק מיט די צדיקים כחוט השערה,

רב יש לך, ס'דא צו דיר א רבי'ן, ומנו יהושע, ס'איז געקומען די צייט וואס יהושע דארף זיין דער מלך פון די אידן, און איין מלכות רוהרט נישט אן דעם אנדערן. ווי רש"י דערמאנט דארט אין חומש, וואס משה האט געזאגט לא אוכל עוד לצאת ולבוא, איז נישט די טייטש לא אוכל איך קען נישט, נאר לא אוכל איך טאר נישט לצאת ולבוא, ווייל עס איז געקומען שוין די צייט פון יהושע, און רש"י זאגט דארט נאך א טייטש שנסתתמו ממנו מעיינות חכמה, אז דעם טאג יום מותו ווען יהושע האט געדארפט איבערנעמען איז פון אים געווארן פארמאכט די קוואלן פון חכמה, איז שוין יהושע געוועזן זיין רבי, דבר אחר רב לך. זאלסט נישט מער בעטן, שלא יאמרו מען זאל נישט זאגן הרב כמה קשה ותלמיד כמה סרבן, דער רבי לאזט זיך אזוי שטארק בעטן און ער גיבט נישט נאך די בקשה, און דער תלמיד איז אויך סרבן, ער לאזט זיך נישט, ער לאזט זיך נישט, נאך בעט ער, נאך בעט ער, וכל כך למה, פארוואס האט מען נישט געלאזט אזויפיל בעטן? מער א בעטן, תנא דבי רבי ישמעאל האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל'ן, ס'איז דא א ווארט לפום גמלא, לויט דעם כח פון דעם גמל שיחנא לייגט מען ארויף אויף אים די משא, דאס ווערט דערמאנט לגבי אסאך ערטער אז דער אייבישטער פארלאנגט נישט פון מענטש מער אווי דער כח איז. מען פארלאנגט פון אים ער זאל טון וואס זיין כח איז, לפום גמלא שיחנא, דא איז די טייטש, ווייל הקדוש ברוך הוא, מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה, מיט די צדיקים איז דער אייבישטער מדקדק כחוט השערה, ווייל די בקשה האט נישט געדארפן ווערן אנגענומען, האט דער אייבישטער אים געזאגט גענוג, ער זאל מער נישט. בעטן. דאס גייט אויך אריין אין דעם ענין וכפי צדקתו מדקדק אחריו, לויט די צדקות פון דעם מענטש אזויפיל טוט מען נאך אים מדקדק. שטייט אין פסוק ויאמר אליהם, משה רבינו האט געזאגט צו די אידן, בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, איך בין היינט געווארן אלט הונדערט צוואַנציק יאר, שאין תלמוד לומר היום, די היום דארף מען ניט שטיין, נאר ער מיינט צו זאגן, היום מלאו ימי ושנותי, היינט בין איך געבוירן געווארן אין דעם טאג, אין דעם טאג איז געווארן אנגעפילט מיינע טעג און מיינע יארן, ללמדך, דער פסוק גייט אונז דערציילן, שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים, אז דער אייבערשטער טוט גאנץ מאכן די יארן פון די צדיקים, מיום ליום, פון טאג צו טאג, און מחודש לחודש. לכאורה די מחודש לחודש איז איבריג, אויב מיר זאגן אז די יארן ווערן גאנץ מיום ליום איז דאך שוין א פשיטא מחודש לחודש. דכתיב, ווי שטייט אין פסוק, את מספר ימיך אמלא, די צאל פון דיינע טעג וועל איך אנפילן. שטייט אין פסוק, משה רבינו האט געזאגט, לא אוכל עוד לצאת ולבוא.

משה רבינו איז געווען אלט הונדערט צוואַנציק יאר, לא נס, ס'איז נישט פון אים אוועקגעגאנגען, לחה, די פייכטקייט פון אים, כ'בין נאך געוועזן פריש מיט די זעלבע כוחות ווי ר'איז געווען יונגע יארן, און משה רבינו ווייסט מען דאך איז געווען א גיבור. כתיב, און עס שטייט אין פסוק, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, משה רבינו איז ארויפגעגאנגען פון ערבות מואב צו דעם בארג נבו, איז דאך שווער דא א קשיא, ערבות מואב זענען דאך דעמאלט געווען די אידן, ווייס איך דאך אליין אז ער איז געגאנגען פון ערבות מואב, דער פסוק וואלט מיר געדארפן זאגן ויעל משה אל הר נבו. ותניא האבן מיר געלערנט, דער פסוק וויל מיר דא זאגן, שתים עשרה מעלות היו שם, ס'איז דארטן געווען ארויפצוגיין צוועלף סטעפס, ופסען משה בפסיעה אחת, און משה רבינו איז געגאנגען מיט איין טריט איז ער עס ארויפגעגאנגען, זע איך דאך אז משה רבינו איז געווען שטארק, וואס איז די טייטש לא יוכל עוד לצאת ולבוא? אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן לצאת ולבוא בדברי תורה, ער קען נישט יעצט לערנען די אידן די תורה, מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען שנסתתמו ממנו שערי חכמה, אז דעם טאג איז פון אים געווארן פארמאכט די שערי חכמה. שטייט אין פסוק, וילך משה ויהושע, משה און יהושע זענען געגאנגען ויתיצבו באוהל מועד. תנא, און מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אותה שבת, דער שבת של דיו זוגי היתה, דער שבת האט באלאנגט צו צוויי מענטשן, צוויי חכמים האבן דעמאלט געלערנט די אידן תורה, ניטלה רשות מזה וניתנה לזה. דעם ערשטן טייל פון טאג האט משה רבינו געלערנט תורה, און די אנדערע טייל פון טאג האט יהושע געלערנט תורה. אמר רבי יהודה, אלמלא מקרא כתוב, ווען דער פסוק זאל דאס נישט זאגן, אי אפשר לאומרו, קענען מיר נישט דאס אליין זאגן. היכן משה מת? ווי איז משה געשטארבן? בחלקו של ראובן, אין חלק פון ראובן, דכתיב עס שטייט ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, און ער איז נפטר געווארן אויפן הר נבו, ונבו בחלקו של ראובן קיימא, דער בארג נבו איז געווען אין חלק פון שבט ראובן, דכתיב עס שטייט אין פסוק ובני ראובן בנו וגומר ואת נבו. נבֿו ששם מתו ג' נבֿיאים, משה ואהרן ומרים. דעריבער ווערט אָנגערופֿן דער באַרג נבֿו. פֿון וואַנען ווייס איך ג' נבֿיאים? זעט אויס ווייל נבֿו האָט דרײַ אותיות. איז משה רבינו נפֿטר געוואָרן אין חלק פֿון ראובֿן. והיכן משה קבֿור בחלקו של גד? און דער קבר פון משה איז אין חלק פון גד, דכתיב, שטייט אין פסוק, וירא, דברים, פרק לג, פסוק כא, וירא ראשית לו, גד האט געזען ער זאל נעמען פון די ערשטע חלקים צו אים, פארוואס? כי שם חלקת מחוקק, ווייל דארט דער חלק וואס דער מחוקק משה רבינו ווערט אנגערופן מחוקק, וואס האט געגעבן די געזעצן די אידן, ספון, איז דארטן באהאלטן. ומחלקו של ראובן, עד חלקו של גד, פון דעם חלק פון ראובן ווי משה רבינו נפטר געווארן, ביז דעם חלק פון גד ווי ער איז קבור,

ומלאכי השרת אומרים, די מלאכי השרת האבן געזאגט, צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל, ער האט געטון די גערעכטיגקייט פון אייבערשטן, די משפטים מיט די אידן, והקדוש ברוך הוא אומר, דער אייבערשטער זאגט, מי יקום לי עם מרעים. ווער וועט אויפשטיין פאר מיר עם מרעים מיט די שלעכטע מענטשן זאל זיי זאגן תוכחה מי יתיצב לי עם פועלי און, ווער וועט זיך אוועקשטעלן פאר מיר מיט די פועלי און מען זאל זיי מחזיר זיין בתשובה, ושמואל אמר, און שמואל זאגט. אז דער אייבישטער האט געזאגט, מי כהחכם, ווער איז ווי דער חכם, ומי יודע, און ווער ווייסט פשר דבר, צו מאכן א פשרה אין דער זאך, פארגלייכן צווישן מיר און די מיינע קינדער. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, דער אייבישטער האט געזאגט, החכמה מאין תמצא, ווי וועט מען יעצט האבן חכמה? ורב נחמן אמר, רב נחמן זאגט, וימת שם משה וגומר, סמליון אמר, סמליון האט געזאגט, ויי מת שם משה, ספרא רבא דישראל, סמליון זאגט דער רש"י שם חכם, און תוספות ברענגט אראפ פירש רבינו חננאל, אית דאמרי מלאך, תניא מיר האבן געלערנט. ר' אליעזר הגדול אומר, ר' אליעזר הגדול זאגט, שנים עשר מיל על שנים עשר מיל, די לענג און די ברייט פון צוועלף מיל, כנגד מחנה ישראל, וויפיל ס'איז געווען דער פארנעם פון מחנה ישראל, בת קול משמיע ואומר, האט א בת קול געמאכט הערן וימת משה ספרא רבא דישראל. משה, דער גרויסער סופר פון די אידן איז געשטארבן. ויש אומרים, און אנדערע זאגן, לא מת משה, משה איז נישט געשטארבן. כתיב הכא וימת שם, וכתיב התם און דארטן שטייט ויהי שם עם השם, לערן איך אפ א גזירה שווה שם שם, מה להלן אזוי ווי דארטן, עומד ומשמש.

צו דעם מושל פון דעם בית פעור, הראנו היכן משה קבור, ווייז אונז וואו די קבר פון משהן, זוכט אפּ די קבר פון משה, עמדו למעלה, זיי זענען געשטאנען אויבן אויפן בארג, נדמה להם למטה, האבן זיי געמיינט אז די קבר איז אונטן, למטה, זענען געשטאנען אונטן, נדמה להם למעלה, האבן זיי געמיינט די קבר איז אויבן. נחלקו לשתי כיתות, זיי האבן זיך פונאנדערגעטיילט אויף צוויי גרופס, אותן שעומדים למעלה, די וואס זענען געשטאנען אויבן, נדמה להם למטה, האבן געמיינט אז די קבר איז אונטן, למטה, די וואס זענען געווען אונטן, נדמה להם, האבן זיי געמיינט למעלה. לקיים מה שנאמר, ולא ידע איש את קבורתו, קיינער האט נישט געוואוסט די קבורה פון משה.